בעזר השם שולחן ערוך אורח חיים סימן צדיק ד' סעיף ג' אין די פריערדיגע סעיפים איז געשטאנען אז א איד דארף זיך אויסדרייען ווען ער דאווענט צו די צו דער כיוון פון ירושלים פון קודש הקדשים זאגט די מחבר סעיף ג' מי שאינו יכול לכוון הרוחות ער ווייסט נישט וואו ער איז ער ווייסט נישט מזרח מערב צפון דרום אמאל קען זיין א בלינדע מענטש און ער ווייסט נישט וועלכע צד איז ער דארף זיך טאקע נישט אויסדרייען ווייל ער האט נישט וואס זיך אויסצודרייען, אפשר דרייט ער זיך אויס פון ירושלים? איז אזא איד וואס דארף ער טון איז אז ער דארף מכוון זיין זיין הארץ, ער שטייט ווי אזוי ער שטייט, ויכוון לבו לאביו שבשמים. יא און דער שטיקעלע שטייט אויך אין די גמרא אלס א אויספיר פון די פריערדיגע זאכן. אז מען דארף א גאנצע צייט זען צו אויסדרייען דעם גוף און אויסדרייען דעם הארץ, אז דו קענסט נישט אויסדרייען דעם גוף אז דו ווייסט נישט, איז פארגעס נישט אז די הארץ קענסטו יא דרייען. רחמנא ליבא בעי, סעיף ד'. תכין לבם תקשיב אזנך. אז א מענטש גרייט זיך צו די הארץ, יכוון לבו, די אייבערשטער הערט צו זיינע תפילות. זאגט דער מחבר סעיף ד', היה רוכב על החמור, אינו צריך לירד ולהתפלל אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו. איז אזוי, ער דארף נישט אראפגיין פון די חמור כדי צו זיך, די רעיון איז ער זאל אראפגיין כדי צו דאווענען אין מקום המקדש, מיט ער דארף נישט. איי ער איז אזוי ווי ער איז א מהלך און ביי א מהלך האבן מיר געלערנט אז ער דארף זיך אפשטעלן און ער דארף זיך אויסדרייען. איז דא דא א ספעציעלע סיבה ווייל אויב ער וועט אראפ גיין וועט ער נישט האבן קיין ישוב הדעת און וויבאלד ער וועט נישט האבן קיין ישוב הדעת קומט אויס אז זיין זיך אויסדרייען צו די כיוון פון ירושלים וועט קומען אויפן חשבון פון זיין כוונה. יא, עס וועט אויסקומען די ריכטיגע זייט דאווענט ער, אבער דאווענען דאווענט ער נישט, פארדעם אינו צריך לירד ולהתפלל, נאר ער לייגט צו אזוי, דער מחבר זאגט אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו, קומט אויס אז ער האט נישט קיין חשש אז זיין חמור וועט אנטלויפן, ווייל ברוך השם ס'האלט א גוטער שטריק א גוטער מענטש, נאך אלץ זאל ער נישט אראפגיין, ווייל ס'שטייט אין משנה ברורה ווייל מיר האבן מורא אז ער וועט פארלירן ישוב הדעת, די עצם זאך אז ער האלט זיך אפ איז, ס'דא צוויי פראבלעמען וואס קען אים צונעמען די ישוב הדעת, אז זיין חמור לויפט אוועק, און אז ער האלט זיך אפ. ווייל ער זוכט צו גיין, ער זוכט אנצוקומען צו זיין פלאץ, ער איז דאך מהלך בדרך, איז וויבאלד איז בעסער זיי ממשיך צו פארן, און אזוי וועסטו קענען די מערסטע כוונה האבן, יעצט באלד זעט מען אין די מחבר לגבי א עגלה, און די ס'קומט ארויס פון דעם וואס הלכה אז איינער איז אין א אוטובוס, איינער איז אויף א פליגער, באלד וועט מיר זען אבער ס'הייבט זיך אן מיט א חמור, גייט נישט אראפ אלא מתפלל דרך הילוכו, וכן אם היה בספינה או על גבי קרון, אם יוכל לעמוד, פון דארט קומט מען צו צו מער אונזערע סארט זאכן, אפילו מען גייט נישט מיט א חמור, ווען איינער איז אין א קרון אדער אויף א ספינה, אויב מען קען זיך אוועק שטעלן דארטן, דאס הייסט לאמיר זאגן ס'שאקעלט זיך נישט צו שטארק, און די זעלבע זאך אויב מען רעדט וועגן א ספינה וואס איז גענוג ברייט אז ער האט נישט קיין פחד ער גייט אריינפאלן אין די וואסער. איז אם יוכל לעמוד, דאס מיינט, ווי אזוי מען האט פריער געזאגט, ער וועט קענען שטיין ער וועט נישט פאלן, ער וועט קענען שטיין ער וועט נישט מורא האבן אז ער פאלט אריין אין די וואסער, איז דעמאלטס איז ער עומד, ווייל לכתחילה דארף א מענטש שטיין בשעת ער דאווענט, ווייל די תפילה אזוי ווי א קרבן, מען דארף שטיין בשעת מעשה. ואם לאו אז דו קענסט נישט, ווייל דו קענסט נישט שטיין נארמאל, איז ישב במקומו ומתפלל. עס קומט אויס אזוי, דערהער די נקודה, ביי חמור האט מען אים געזאגט גיי נישט אראפ פון דיין חמור כדי אז זאלסט קענען זיך אויסדרייען צו די ריכטיגע כיוון, וויבאלד אז דאס וועט קומען אויפן חשבון פון קענען מכוון זיין. ביי א ספינה מיט א קרון איז דא די זעלבע סארט זאך, דארטן רעדט מען נישט וועגן די נקודה פון וואו זיך אויסצודרייען, נאר דארטן רעדט מען וועגן די נקודה פון שטיין לגבי זיצן, אבער ס'איז די זעלבע נקודה. אזא סארט סברא איז אויך דא ביי ספינה וקרון, אז אוודאי איז בעסער אז מען שטייט, אבער אז מען קען נישט שטיין וויבאלד אז ס'וועט צונעמען די כוונה ווייל דו האסט מורא אדער דו פאלסט דארפסט זיך אנכאפן צו נישט איז דעמאלטס ישב במקומו ויתפלל יא די זעלבע זאך אזוי ווי דו זאגסט א פליגער איז דא א מאל וואס מען קען שטיין ס'ווענדט זיך אין די מציאות מען קען כאפן א ווינקל און אלעס איז גלייך אז מען קען שטיין איז דא א מעלה פון שטיין א תפילה אבער אמאל קען מען נישט שטיין, אדער ווייל ס'שאקלט זיך, אדער ווייל אמאל אויב ער וועט שטיין דארטן וועט מען אים שטערן יעדע מינוט, ער האט זיך אוועקגעשטעלט, פארשטייסט? מענטשן גייען אריבער, מענטשן דארפן דארט צוקומען, זע, איך רעד נישט וועגן חילול השם, איך רעד נישט וועגן יענע נושא, פירטס מיר נישט אריין אין יענעם נושא דא, איך רעד יעצט אין פרט כוונה, און אין כוונה, שטיין איז נאר אויב דו קענסט האבן כוונה, דאס איז די הלכה אין שולחן ערוך, אזוי פסק'נט הרב וואזנער לגבי פליגערס, דברים פשוטים, דאס איז די הלכה, ווייטער, או אם היה הולך ברגליו, אמאל איז דא א מענטש וואס ער גייט צופוס, נישט אין א קרון, נישט אין א ספינה, נישט אויף א חמור, איז מתפלל דרך הילוכו, אף אם אין פניו כנגד ירושלים, דאס הייסט אזא סארט מענטש, איז ער גייט, און ער שטעלט זיך בכלל נישט אפ, און הגם אז ער גייט בכלל צו די אנדערע כיוון, אפילו אויב עס איז שלא במקום סכנה דארף ער זיך נישט אפשטעלן, וואס די סיבה? כי אם יעמוד ויתפלל, יקשה בעיניו איחור דרכו, ויטרד ליבו ולא יוכל לכוון. האט ער גארנישט, ער דאווענט נישט, ער שטייט, עס איז אזוי ווי עס דערמאנט אביסעלע דאס וואס דער בריסקער רב האט מגדיר געווען דעמאלס אינדערהיים ווען מען איז געקומען פרעגן לגבי א חזן די הייליגע טעג, עס דארף זיין דרייסיג יאר, עס דארף זיין איינער וואס האט קינדער, עס דארף זיין עס איז א גאנצע רשימה פון זאכן וואס א חזן דארף האבן, האט מען אים געזאגט אבער עס איז דא אנדערע האסט אסאך א שענערע קול, דער וואס האט אלע תנאים, די דרייסיג מיט די קינדער מיט אלעס אבער האט נישט קיין שיינע קול, האט ער געזאגט ערשט דארף מען זיין א חזן, נאכדעם דא תנאים פאר א חזן, ער קען נישט זיין א חזן ווייל ער איז דרייסיג, די זעלבע זאך שטייט אין די מחבר, אלע דוגמאות איז דא, מכוון ליבו איז די אלף בית, אז דו קענסט מיט מכוון ליבו אויך שטיין, אט אזוי, נארמאל איז אזוי, אבער אונטערוועגנס איז סיי ווען דו ביסט צופיס, ערשטע זאך מכוון זיין, נאכדעם שטיין, נאכדעם זיך אויסדרייען צו די ריכטיגע כיוון, והכל לפי הדרך או לפי המקום או לפי יראתו וישוב דעתו. שטייט איין גרויסע אויספיר, אז עס ווענדט זיך אין די מציאות, א מענטש דארף פארשטיין צו דאס וועט אים שטערן, צו דאס וועט אים נישט שטערן. ויש מחמירין לעמוד באבות, ס'איז דא וואס זאגן אז כאטש אבות זאל מען שטיין, וראוי לחוש לדבריהם, אם הוא שלא במקום סכנה. דאס הייסט אז ביי כוונה ביי ביי אבות איז מעכב אפילו בדיעבד איז איז ער זאל ער זאל ער זאל ער זאל פרובירן שטיין כאטש דעמאלטס ווייל עס איז א קליינע עיכוב איז עס איז א שילוב אבות איז אסאך מער חשוב'ער איז דעמאלטס איז עס חשוב'ער מען זאל מען זאל דאווענען ריכטיג אבער מאך זיכער ווייטער ס'איז נישט אויף די חשבון פון כוונה ווייל פשט איז אזוי ביי ביי אבות דארפסטו דאך ערשט האבן כוונה. איז דארטן דאך עס מעכב איז אבער יא אבער אבות יא ס'ווערט דומה צו די מושג פון די ערשטע פסוק אין קריאת שמע אז ער ווייס אז ס'איז אזוי ווינציג צייט איז דארף עס קענען פועל זיין מיט די מענטשן אז ער זאל קענען האבן די ריכטיגע כוונה הגם אז ער שטייט אויב מ'קען זאגט די משנה ברורה פששש. יא. ווען א מענטש, יא יא, אסאך מאל איז דא א מענטש וואס די רגליים ס'איז אים שווער דעם שטיין, און ס'נעמט אים, ס'איז דא א צער און ס'נעמט אים צו די כוונה. שטיין איז זייער שווער. איז דא שטייט, דא שטייט אז א מענטש זאל נישט שטיין. אויב ס'שטערט אין די כוונה איז איז דא א בחינה אז דו פארלירסט מער ווי מ'פארדינט. הוי מחשב. הוי מחשב. זאגט די מחבר, סעיף קטן יג, דרך הילוכו איז געשטאנען א מענטש גייט מיט א חמור, ער דארף נישט אפשטעלן, נאר מתפלל דרך הילוכו. וואס די סיבה? איז די משנה ברורה הייבט אן פון אנהויב, מפני שקשה עליו עיכוב הדרך, ואין דעתו מיושבת עליו על ידי זה, און אפילו איינער גיט אים אכט אין די חמור, אבער די עיכוב הדרך, דאס הייסט אז ער האלט זיך אפ, דאס אליינס נעמט צו זיין ישוב הדעת. נאכדעם האבן מיר געלערנט אז לגבי די קרון ווענדט זיך צו ער קען שטיין אדער נישט, וואס הייסט ער קען שטיין? רצונו לומר, שאינו יושב אלא עומד על רגליו, דאס הייסט, די משנה ברורה דארף מסביר זיין, היות אז דער אנהויב פון די מחבר האט גערעדט ביחס צו זיך אויסדרייען צו נישט אויסדרייען, פאר דעם זאגט ער אז ווען ס'שטייט אין די המשך פון די מחבר, וכן אם היה בספינה או על גבי קרון אם יכול לעמוד, דארטן די ווארט לעמוד מיינט לגבי זיצן מיט זיצן מיט אויפשטיין, נישט לגבי אפשטעלן פון גיין ווייטער, ביי חמור האט עס געמיינט אפשטעלן פון ממשיך זיין דרך הילוכו, ביי די קרון מיט די ספינה, די קרון מיט די ספינה גייען ממילא ווייטער, נאר יכול להעמיד מיינט נישט אויב דו קענסט אפשטעלן די גאנצע ספינה, ס'מיינט צו זאגן אויב דו קענסט אויפשטיין רצונו בשאינו יושב אלא עומד על רגליו, ומכל מקום, מהלך בתנועת הספינה והקרון שהולכין כדרכן, זיי גייען ווייטער. יא, ווי מען האט פריער אויסגערעדט אז די וכן קומט נישט צו זאגן אז מען רעדט וועגן פונקט די זעלבע זאך, די וכן קומט צו זאגן אז כוונה איז חשובער סיי פון די ריכטיגע כיוון און סיי פון שטיין, ואם לאו אויב ער קען נישט האבן ישוב הדעת יושב במקומו, ובכל זאת יחזור פניו לארץ ישראל אם אפשר לו, איינער וואס זיצט אין א קרון אין א ספינה, לאמיר זאגן שטיין קענסטו נישט ווייל ס'שאקלט זיך, אבער דו קענסט זיך אויסדרייען אין דעם קרון נארמאל, אויב ס'איז שייך איז על כל פנים יענע זאך זאלסטו טון, ווייל דאס גייט דיר נישט אן דעם ישוב הדעת, ווייל בכל אופן גייט עס ווייטער. איז געשטאנען אז א מענטש דארף אלעמאל בורר זיין לפי זיין מצב און לפי זיין ישוב הדעת, זאגט ער דא נאך א זאך וואס קען אמאל שאטן פאר די ישוב הדעת, ואם קדם הוא להשיירה, סעיף קטן טז, ואם קדם הוא להשיירה וממתין עליהם, ויש לו מי שיאחז את בהמתו, ירד למטה ויתפלל. דאס הייסט אז דו ביסט פאר זיי, איז קומט דאך אויס האסט נישט קיין טירדא פון עיכוב הדרך ווייל במילא ווארסטו פאר די שיירה. יא, און האסט אויך נישט קיין פראבלעם פון די חמור, ווייל דאס שטייט דא אז ער האט איינער וואס זאל אנהאלטן זיין בהמה, אזא סארט מענטש איז ירד למטה, ער איז נישט, ער איז נישט טרוד, ירד למטה ויתפלל, דאס הייסט מען זאל נישט, מען זאל נישט זאגן, ס'איז עפעס אזא מין היתר וואס, ניין, עס ווענדט זיך יעדע מאל לגופו של דבר, אין אזא מצב דארף ער יא, וכל שכן כשמהלך ברגליו, שצריך הוא לעמוד ולהתפלל, שבעמידה זו לא יטרוד ליבו, כיון דבלאו הכי צריך הוא לעמוד על השיירה, איינער גייט מיט א שיירה צופוס, און ער שטייט ווייטער ווי זיי, דאס הייסט ער איז שוין געגאנגען שנעלער, און ער דארף בעצם ווארטן פאר זיי, ס'איז נישט דא קיין חמור בכלל, און ממילא ווארט ער פאר זיי, איז א כל שכן אז די אזא סארט מענטש דארף דארף ער ווארטן. ס'איז דא באמת א רבינו יונה וואס איז מסביר איין קליינע שטיקעלע מער דא, אז ווען איינער רייט אויף א חמור, איז דא נאך א טירדא וואס קען אמאל זיין, ארויפגיין אויף די בהמה, אראפגיין פון די בהמה, איז ביי א חמור האט מען שוין געזאגט אז מען רעכנט זיך נישט מיט יענע טירדא, יא דו דארפסט יא אראפ גיין ווייל דו האסט נישט קיין טירדא פון עיכוב הדרך און פון שמירה על החמור, דארפסטו אראפ גיין אפילו עס איז א שטיקעלע טירדא דעם ארויף גיין, כל שכן מהלך, דאס איז די כל שכן, ווייל דו האסט אפילו יענע זאך נישט, איז זיכער אזוי. ווייטער, סעיף קטן י ז, אויב מען קען זאל א מענטש שטיין ביי אבות, דבברכת אבות, הכוונה פון די פירוש המילות איז לעיכובא, כדלקמן בסימן קא, ומהלך, זעסט וואס ער רעדט דא? ער רעדט דא ביחס צו מהלך, ומהלך אינו יכול לכוון כל כך, איז איז פאר דעם זאל ער שטיין, וכן ברוכב על הבהמה יעמידה עד גמר ברכת אבות, אבל אין צריך לירד ממנה. זעסט די משנה ברורה מאכט קלאר די שאלה וואס איר האט דא געפרעגט, איר האט געפרעגט א שאלה, א מענטש וואס איז אים שווער צו שטיין אויף די פיס, עד כדי כך אז ס'ממש נעמט אים צו, ס'איז גאר גאר, ס'איז ווייטאג. איז דא שטייט א מורא'דיגע תשובה צו דעם, ער איז מסביר אז אויב מען קוקט גוט איז פריער געשטאנען אז יש מחמיר לעמוד באבות ראוי לחוש לדבריהם, פארוואס? ווייל אבות מיט וואס איז אבות חשוב'ער? נאר מיט איין זאך לגבי כוונה, איז די משנה ברורה מסביר מ'מיינט צו זאגן דא בעסער שטיי ווי גיין, מען רעדט נישט וועגן שטיין מיט זיצן, מען רעדט שטיין מיט גיין, אויף דעם זאגט מען אז הגם אז מען לאזט דאווענען גייענדיגערהייט, אבער אויב דו קענסט שטעל זיך אפ ביי אבות, ווייל מען דארף כוונה האבן, ווען מען רעדט לגבי שטיין מיט זיצן, איז דאך ברור אז זיצן איז נאך מער כוונה ווי שטיין. איז אזוי נארמאל דארף מען שטיין פארוואס אלס א קרבן, אבער אויב ס'נעמט אים צו די כוונה קומט אויס אז אויף דעם איז נישט געווען אפילו דער ראוי לחוש לדבריהם, דער ראוי לחוש איז נאר געווען לגבי הליכה, זייער קלאר. זאגט דער מחבר סעיף ה, היה יושב בספינה או בעגלה, א מענטש זיצט אם יוכל לעמוד במקום הכריעות, דאס הייסט אנהייב אבות, ביי מודים ביי די פלעצער, עומד, כדי שיהיה כורע מעומד, ופוסע שלש פסיעות, די זעלבע זאך איז אויב ער קען זאל ער די זאכן זאל ער מאכן שטייענדיגערהייט, וואס הייסט, איז די רמא מסביר אז די מחבר רעדט דא ביי איינעם וואס ער איז נישט געשטאנען א גאנצע שמונה עשרה. אויב איינער שטייט א גאנצע שמונה עשרה איז נישט דא דער סעיף, נאר זאגט די רמא, אף על פי שיושב בכל התפילה, מיינט די מחבר צו זאגן, מכל מקום, אם אפשר לו לעמוד ביי די פלעצער יעמוד, ווייל אזוי כדי לקיים הכריעות והפסיעות כדרכן. יא, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך דאס, אז אפילו מ'זיצט, איז אויב דו האסט די מציאות אין דעם פלאץ אז מען זאל קענען מקיים זיין די זאך גיב זיך א שטעל אויף און מאך דעם כריעה. ואם אי אפשר לו, ס'איז דא אמאל וואס מען קען נישט, למשל כגון שרוכב על הבהמה, איז וואס דו קענסט זיך נישט אויפשטעלן, איז יחזיר הבהמה שלש פסיעות לאחריה, ועולה לו כאילו פוסע בעצמו. ער גייט אויף צוריק מיט די שטריק יא, אינטערעסאנטע זאך, ער קען זאגן פאר די נהג פון דעם אוטובוס, גיי אויף צוריק דריי טריט. יא, זאגט די משנה ברורה, אז מען רעדט דא ביי א מענטשן וואס האט געדארפט זיצן ביים דאווענען, זאגט די משנה ברורה סעיף קטן יח, בכל התפילה מפני ביעתותא, ווייל ס'איז געווען א פחד, ער האט נישט געקענט שטיין, און צוליב דעם איז געשטאנען אז מען זאל זיצן צוליב ישוב הדעת, ואם כן הוה אמינא דגם במקום הכריעות עדיף לישב, קא משמע לן אז ניין. דאס איז די יסוד פון דעם. והוא הדין כשמהלך ברגליו, דארף ער זיך נישט אפשטעלן ווייל ער דארף האבן ישוב הדעת, ווייל אז נישט וועט ער שפירן אז ער זאל בעסער גיין, אזוי גייט ער בעסער קענען דאווענען. יראה לעמוד קצת בשעת הכריעות, יראה לעמוד קצת בשעת הכריעות, ויפסע לאחוריו שלש פסיעות. יא, ער זאל גיין, ער שטעלט זיך אפ אביסעלע, און ער גייט אביסל צוריק צוועגס. יא, דו ווייסט וואס איז דא זייער אינטערסאנט, וואס מאכט זיך מורא'דיג אפט, אז א מענטש וויל זאגן א ברכה, מ'רעדט נישט יעצט וועגן שמונה עשרה, אשר יצר, אמאל קען זיך עס מאכן פאר שחרית לאמיר זאגן ברכות השחר און אוואדע און אוואדע לכתחילה מ'שטעלט זיך אוועק ווי א איד און מ'זאגט ווי ס'דארף צו זיין אמאל איז דא וואס דו ביסט שפעט צום דאווענען און יעדע סעקונדע מאכט אויס דו לויפסט צום דאווענען און א מענטש ווייסט אז איך האב די מינוטן וואס ס'נעמט אים צו גיין צום דאווענען ער איז עומד על עצמו אין די מצב אז ער וועט האבן אסאך א גרעסערע ישוב הדעת ביי די ברכה אז ער וועט עס זאגן גייענדיגערהייט, ער גייט מיט א רואיגקייט און ער זאגט די ברכה פירוש המילות ווארט פאר ווארט כמונה מעות, אויב ער זאגט ניין, מען דארף שטיין, ס'איז אמת מען דארף שטיין, אבער סוף כל סוף ער ווייסט אז ס'יאגט ער האט נישט קיין ישוב הדעת, ער גיבט א זאג וואס שנעלער ווייל ער דארף שוין ארום גיין, לכאו', מען דארף בודק זיין, אבער לכאורה שטייט דא עפעס. אז ס'איז א בדיעבד, אבער על כל פנים ווען א מענטש פארשטייט, דא רעדט מען וועגן מהלך ברגליו, יא מען רעדט דא וועגן שמונה עשרה, אפילו שמונה עשרה שטייט אז ער זאל בעסער גיין ווי זיך אפשטעלן אויב דאס גייט צונעמען די ישוב הדעת, יא איז אוודאי ס'איז נישט לכתחילה, מען רעדט אבער אויב א מענטש איז אין אזא מצב איז דא דא א מקום לומר אז ער זאל עס זאגן גייענדיג. אויב ער ווייסט אז ס'איז דא טרדה איז א שאד ווייל די נשמה איז נישט דא. יא. ווייטער יחזיר הבהמה, יא, איז דאס האט ער געזאגט לגבי די שלש פסיעות, עס שטייט דא א אינטערעסאנטע זאך, או יחזיר עצמו לאחוריו על גבי בהמתו כדרך שהיה נוהג אם בא ליפטר לפני המלך. ער גייט אויף צוריק אויף די בהמה אויב ס'איז שייך. די נקודה איז אז ער זאל ארויסברענגען יענע הכנעה וואס איז דא, שלש פסיעות איז דאך נישט קיין טעכנישע זאך, ס'איז א מושג אז ער גייט אריין אין מצב אז ער שטייט לפני המלך. סעיף ו', סייעתא דשמיא, חולה, מתפלל, אפילו שוכב על צידו, דאס הייסט ער דארף נישט ער דארף נישט אויפשטיין, און די סיבה איז ווייל דאס איז זיין ישוב הדעת, איז ער גייט מיט די זעלבע כללים, א חולה איז נאך מער, איז ער קען עס טון אפילו שוכב על צידו, אבער וואס, והוא שיכול לכוון דעתו, ווייל אויב ער קען נישט מכוון זיין זאל ער נישט דאווענען, ווייל איינער וואס דעתו אינה מיושבת, ס'הייסט נישט קיין תפילה. אינטערעסאנטע זאך, די גמרא ברענגט אין עירובין אז דער אבוה דשמואל ווען ער פלעגט קומען פון אונטערוועגנס האט ער נישט געדאווענט דריי טעג ווייל ס'איז נישט געווען דעתו מיושבת עליו. מען קען נישט יעצט דאווענען. יא. תשובות רש"י ברענגט אז אם אין דעתו מיושבת טאר מען נישט דאווענען. יא. און דאס איז אלעס אז ער קען בכלל נישט. איז די מחבר ברענגט שפעטער אין סימן צ"ח אז היינט איז מען נישט נזהר אין דעם ווייל מיר זענען נישט גענוג מכוון בתפילה. היינט זאגט ער קען מען יא דאווענען יא דארף מען וויסן לגבי די די חולה צו יענער מחבר איז אויך דא יא ווייל אפשר א חולה זאל היינט יא דאווענען יא אויב מען קען גארנישט מכוון זיין איז נישט פשוט ווייטער זאגט דער זאגט דער רמא ואם אי אפשר לו להתפלל מכל מקום יהרהר בליבו מען זאל נישט מיינען אז אויב דו ביסט נישט מהרהר איז גארנישט ניין אז דו קענסט נישט ארויסזאגן איז טראכט שנאמר אמרו בלבבכם על משכבכם א נייע טייטש ווען מען ליגט אין בעט א חולה אמרו בלבבכם זאג זאג כאטש אין דיין הארץ אזוי ברענגט די בית יוסף זאגט די משנה ברורה חולה מתפלל וזקן שאינו יכול לעמוד ער קען נישט שטיין אויף די פיס ישב במקומו ויתפלל ואם יכול לעמוד במקום הכריעות כדי שיהיה כורע מעומד יעמוד שם אויב ער קען זיך אויפשטעלן נאר ביי די כריעות זאל ער דארטן שטיין ווייטער יהרהר בליבו געשטאנען אז א חולה זאל מהרהר זיין בליבו ואפשר דיוצא בזה בדיעבד ואין צריך לחזור להתפלל אפילו אם הבריא בזמן תפילה מאחר שאנוס הוא אויב אזוי האט ער שוין געדאווענט ער האט געדאווענט אויף די מצב ועיין פרי חדש ופרי מגדים ועיין לעיל יא די פרי חדש זאגט ער דארף יא איבער דאווענען פרי מגדים זאגט ער דארף נישט איבער דאווענען ועיין לעיל בסימן סמך ב' סעיף ד' משנה ברורה ביאור הלכה שוין יא דארטן שטייט לגבי קריאת שמע אז אויב מען געדאווענט

אויב א מענטש קען נישט דאווענען שמונה עשרה, זאל ער נישט דאווענען שמונה עשרה, זאג קריאת שמע, אם אפשר לו, לפי שכוונת קריאת שמע אינו אלא פסוק ראשון ובקל יכול לכוין. ס'הייסט דארט שטייט אין משנה ברורה אפילו א מענטש קען נישט דאווענען אבער וואס דו קענסט, אז דו קענסט זאגן קריאת שמע, זאג קריאת שמע אוואדע. סעיף ז' מי שהיו לו אנסים מכאן ומכאן, ומתיירא שמא יפסיקוהו תפילתו, או יפסידו מקחו, ישב במקומו ויתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו. דאס הייסט אזוי, ער פארשטייט אז אויב ער וועט אויפשטיין וועט מען אים מפסיק זיין, איז ער זאל בעסער זיצן ביי אים אין פלאץ דארטן די אנסים קומען נישט דארט, דאס הייסט די מציאות איז געווען אויף אזא סארט אופן, אז אויב ער שטייט אויף וועט מען אים אפשטעלן. איז איז איז יושב במקומו לפי שאין דעתו מיושבת ואע"פ שצריך לעשות שלש פסיעות בסוף התפילה יושב ומתפלל וכורע. יא, א מענטש וואס ווייסט אז מען גייט אים אפשטעלן אויב ער גייט גיין דארטן זאל ער לכתחילה נישט גיין דארטן. סעיף ח, יש ליזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחברו בשעת תפילה. סמיכה איז כאילו דו זיצט, איז אויב דו קענסט יא שטיין דארפסטו שטיין אן זיך אנשפארן. זאגט די משנה ברורה, הטעם, דתפילה צריכה עמידה כדלקמן בסימן צ"ח, אז ס'דארף זיין א בחינה פון אזוי ווי א קרבן, ועמידה שעל ידי סמיכה לא חשיב עמידה, ולפי זה, סמיכה קצת, דהיינו שסומך במקצת שאם ינטל אותו דבר לא יפול שרי. יעצט דאס איז די כלל אין הלכה, אז אויב ס'איז אביסל, אויב מ'טוט ארויסנעמען יענע זאך און דו וועסט נישט אראפפאלן, דאס איז געשטאנען. ויש אומרים הטעם דצריך להיות באימה, אז פארדעם דארף מען שטיין, און אויב מ'גייט מיט יענעם גאנג, לפי זה בכל גווני אסור. ובמקום הדחק, אז ער קען, עס איז אים שווער צו שטיין איז יש להקל כטעם הראשון ער זאל זיך אביסל אנשפארן, ועיין לקמן בסימן קמ"א סעיף א', דארט אין בהלכות קריאת ספר תורה שרייבט דער מחבר אז ער דארף שטיין בשעת קריאת התורה און זיך בכלל נישט אנשפארן, איז מה שכתבתי שם אז דארטן ביי ספר תורה איז זיכער די ענין פון אימה, דארף מען פרובירן אן גארנישט, דארף מען זיך, זאל מען זיך נישט אנשפארן נישט אויף חברים נישט אויפן עמוד, ולכן יזהר שלא יסמוך עצמו על גבי סטענדער, וכן בכל מקום שצריך עמידה, כגון בשעה שרואה ספר תורה נגדו וכל כיוצא בזה, זאל מען זיך נישט אנשפארן בשעת תפילה, זאגט ער וחולה וואס איז אים שווער צו שטיין, שברור לו שיוכל לכוון בעמידה על ידי סמיכה, יעשה כן, ואם לאו יתפלל מיושב. דאס הייסט עס איז א מיטעלע מצב, איז וויבאלד עס איז א מיטעלע מצב, וואס קומט אויס אז דו קענסט מיט סמיכה, און דו וועסט קענען מכוון זיין, טוה אזוי, אז נישט זיץ, אבער אז דו קענסט יא, איז דאווענען מיט סמיכה איז בעסער. עד כאן.